זאגט די גמרא מסכת ברכות דף נ ו עמוד ב' האלט מען אונז פיר שורות פון אונטן, אין די קומענדיגע בלאט איז די גמרא ממשיך מיט רמזים וואס קומען צו א מענטש דורך די חלום וואס ער זעט, זאגט די גמרא רואה גמל בחלום, איינער וואס זעט א קעמל אין די חלום קומט עס מרמז צו זיין מיתה נקנסה לו מן השמים, ער איז געווארן מחויב במיתה, אבער והצילוהו ממנה, ער איז געווארן אויסגעלייזט פון דעם. אמר רבי חמא ברבי חנינא מאי קרא, ווי איז מרומז אין די פסוק די ענין, וואס האט די קעמל מיט מיתה? שטייט אין פסוק ואנכי ארד עמך מצרימה, ואנכי אעלך גם עלה, איז גם עלה הערט זיך די זעלבע ווי די ווארט גמל. ר' נחמן בר יצחק אמר מהכא פון א אנדערע פסוק, גם השם העביר חטאתך לא תמות, איז די ווארט גם איז ענליך צו גמל, איז די מהרש א איז מסביר ווייל אין די לשון יוונית איז גם אזוי ווי גמל. זאגט די גמרא ווייטער רואה פנחס בחלום, איינער וואס זעט פנחס, איז פלא נעשה לו, איז געשען צו אים א נס, אזוי ווי עס איז געשען אסאך נסים צו פנחס, רואה פיל בחלום, איינער זעט א עלעפאנט, פלאות נעשו לו, איז געשען צו אים וואונדער, פיל איז ענליך צו פלאות, פילים, אויב מען האט געזען אסאך עלעפאנטן איז פלאי פלאות נעשו לו, והתניא פרעגט די גמרא, אונז האבן געלערנט אין א אנדערע ברייתא, כל מיני חיות יפין לחלום, אלע חיות איז גוט פאר א חלום, חוץ מן הפיל ומן הקוף, חוץ די עלעפאנט און די מאלפע, א מאנקי, אויב אזוי פארוואס זאגסטו אז ס'איז א גוטע זאך מען זעט א עלעפאנט, ענטפערט די גמרא לא קשיא, גיי מיר אונז ארויף צו דף נ ז עמוד א', הא דמסרג הא דלא מסרג, זאגט רש י ס'ווענדט זיך אויב ס'האט א זאטל דעמאלטס איז עס יא א גוטע סימן טאמער נישט נישט. זאגט די גמרא ווייטער רואה הונא בחלום איינער וואס זעט די ווארט הונא בחלום וואס האט אין זיך די ווארט די אות נון, איז די אות נון איז מרמז אויף א נס, קומט עס מרמז זיין נס נעשה לו. אויב מען זעט א ווארט וואס האט א פאר נונ'ס, ווי למשל חנינא, חנניה, יוחנן, דעמאלטס ניסי ניסים נעשו לו איז געשען אסאך ניסים. רואה הספד בחלום, איינער וואס זעט די ווארט הספד אין חלום, מן השמים חסו עליו מ'האט רחמנות געהאט אויף אים, ופדאוהו מ'האט אים אויסגעלייזט, והני מילי בכתבא, אז מען זעט די ווארט הספד נישט מ'האט געזען א לוויה ווי מ'האט מספיד מענטשן. זאגט די גמרא ווייטער העונה יהא שמיה רבא מברך, איינער ענטפערט דאס אין זיין חלום מובטח לו שהוא בן עולם הבא, הקורא קרישמע איינער ליינט קרישמע אין זיין חלום ראוי שתשרה עליו שכינה, אלא שאין דורו זכאי לכך זיין דור איז נישט זוכה דערצו. המניח תפילין בחלום איינער לייגט תפילין אין זיין חלום, יצפה לגדולה, שנאמר, שטייט אין פסוק וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך יעדער גייט זעהן, ותניא רבי אליעזר הגדול אומר אלו תפילין שבראש זעהט מען אז תפילין איז א זאך וואס יעדער איינער זעהט איין. המתפלל בחלום איינער וואס דאווענט, סימן יפה לו, והני מילי דלא סיים האט נישט געענדיגט דאווענען. הבא על אמו בחלום, יצפה לבינה, ווייל די אם איז גייט ארויף אויף בינה שנאמר כי אם לבינה תקרא.

קומט עס מכח זיינע מחשבות. טאמער ער האט אבער גארנישט געהאט געטראכט די גאנצן טאג. איז רש י מסביר אז ס'ווייזט ער איז א בן עולם הבא וואס גייט אויך האבן זיין חבר'ס חלק. אמר רב חייא בר אבא, הרואה חיטים בחלום איינער זעהט ווייץ אין די חלום, ראה שלום, ווייזט עס אויף פרידן, שנאמר השם גבולך שלום חלב חיטים ישביעך, זעהט מען די פסוק דערמאנט שלום מיט חיטים. הרואה שעורים בחלום איינער זעהט גערשטן אין חלום איז סרו עוונותיו שנאמר וסר עוונך וחטאתך תכופר איז סר עוונך איז א לשון פון שעורים אמר רבי זעירא אנא לא סלקי מבבל לארץ ישראל איך בין נישט ארויף פון בבל קיין ארץ ישראל עד דחזאי שערי בחלמא אביז איך האב געזעהן גערשטן אין מיין חלום. זאגט די גמרא ווייטער הרואה גפן טעונה בחלום איינער וואס זעהט א אנגעפילטע וויינשטאק אין חלום אין אשתו מפלת נפלים גייט ער האבן קינדער געזונטע קינדער שנאמר אשתך כגפן פוריה. זעט מען אז די גפן גייט ארויף אויף זיין ווייב און עס איז אנגעפילטע וויינשטאק ווייזט עס אויף קינדער, שורקה, אויב מען זעט אזא חיה וואס איז שורקה יצפה למשיח שנאמר אוסרי לגפן עירה ולשורקה בני אתונו, און דאס גייט דאך ארויף אויף משיח, הרואה תאנה בחלום איינער וואס זעט פייגן אין חלום תורתו משתמרת בקרבו, ווייל מען זעט אין פסוק אז די תאנה היט אפ, ס'איז משמר, שנאמר נוצר תאנה יאכל פריה, אז די תאנה היט אפ. זאגט די גמרא ווייטער הרואה רימונים בחלום, איינער וואס זעט מילגרוים, זוטרי, אויב ער זעט קליינע מילגרוים פרי עסקיה, וועט זיינע געשעפטן ווערן געפרוכבארט, כרימונא, אזוי ווי א רימון, רברבי, אויב ער זעט גרויסע רימונים, איז רבי עסקיה וועט זיינע געשעפטן ווערן פארגרעסערט כרימונים.

מצות. הרואה זיתים בחלום, איינער זעט זיתים, איילבירט אין די חלום, זוטרי, טאמער ס'איז קליינע זיתים, פרי ורבי וקאי עסקיה כזיתים, וועט זיך עס האלטן שטארק, אזוי ווי זיתים, והני מילי פירי, טאמער ער זעט די פירות, אבל אילני, טאמער ער זעט א איילבירטן בוים, הוויין ליה בנים מרובים, אסאך קינדער, שנאמר בניך כשתילי זיתים סביב לשולחנך וגומר, איכא דאמרי, הרואה זית בחלום, שם טוב יוצא לו, גייט עס ארויף אויף א גוטע נאמען, שנאמר זית רענן, יפה פרי תואר. קרא השם שמך הרואה שמן זית בחלום יצפה למאור תורה זאל ארויסקוקן אויף תורה, שנאמר ויקחו אליך שמן זית זך דאס די פסוק קומענדיגע וואך אנפאנג פון די פרשה, און סגייט ארויף אויף די שמן אין די בית המקדש, און אונז ווייס מיר, די גמרא זאגט מסכת בבא בתרא רוצה להחכים ידרים אז חכמת התורה איז פון דרום זייט ווייל די מנורה איז דארטן געווען, ווייל די נר אין די בית המקדש איז מרמז אויף די תורה, רואה תמרים בחלום, איינער וואס זעט מילגרוים אין חלום, תמו עוונותיו, האט זיך געענדיגט זיין עוונות, איז פארשווינדען געווארן שנאמר תם עוונך בת ציון. אמר רב יוסף הרואה עז בחלום, איינער וואס זעהט א ציגעלע אין א חלום, שנה מתברכת לו וועט ער האבן א געבענטשטע יאר, עזים, זעהט ער אפאר ציגעלעך, שנים מתברכות לו וועט ער האבן אפאר גוטע יארן, שנאמר, די פסוק זאגט ער פאר די עושר אז מ'זאל זעהן צו האדעווען ציגעלעך,

רואה אתרוג בחלום, טאמער מען זעט א אתרוג אין חלום, ווייזט עס אז הדור הוא לפני קונו, ער איז באשיינט פארן אייבערשטן, שנאמר, ווייל די פסוק דריקט זיך אויס א לשון פון שיין אויף אתרוג שנאמר פרי עץ הדר, כפות תמרים. רואה לולב בחלום, מען זעט א לולב, אין לו אלא לב אחד לאביו שבשמים, זיין הארץ איז גאנץ צום אייבערשטן. די ווארט לולב איז אותיות לו לב. רואה אװז בחלום, אײנער זעט אַ אװז, אַ גאַנדז, אין דער חלום, יצפּה לחכמה, שנאמר, חכמות בחוץ תּרונה, אַז חכמה איז אַ זאַך, װאָס גײט אַרױס, און די גאַנדז איז אַ זאַך, װאָס מאַכט אַ גרױסע קול, און מען הערט עס פֿון דער װײַטנס. והבא עליה, אין דער חלום, איז הװי ראָש-ישיבֿה, גײט ער װערן ראָש-ישיבֿה, װאָס דאָס גײט נאָך מער פֿאַרשפּרײטן זײַנע װערטער.

רואה ביצים בחלום, איינער וואס זעט אייער אין חלום, תלויה בקשתו, איז זיין בקשה איז אנגעהאנגען, ס'הייסט ס'איז נאכנישט זיכער וואס גייט ווערן דערפון, נשתברו, אויב ס'ווערט צובראכן, נעשית בקשתו גייט עס מקויים ווערן, וכן אגוזים וכן קשואים, די זעלבע זאך איז מיט ניס, און קשואים איז מעלן, וכן כל כלי זכוכית, יעדע סארט גלאז, וכן כל הנשברים כאלו, איז מרמז אויף די זעלבע זאך טאמער ס'צוברעכט זיך אז ס'גייט מקיים ווערן זיין בקשה. זאגט די גמרא ווייטער הנכנס לכרך איינער גייט אריין אין א גרויסע שטאט נעשו לו חפציו גייען זיינע זאכן וואס ער דארף ערלעדיגן ווערן מקוים ס'הייסט ער גייט קענען ערלעדיגן וואס ער דארף שנאמר די פסוק דרוקט זיך אויס וינחם אל מחוז חפצם ווען מ'גייט אריין אין די שטאט איז עס א לשון אז מ'קומט אן צו די פלאץ ווי מ'דארף אנקומען המגלח ראשו בחלום איינער וואס שניידט זיך אפ די האר אין די חלום סימן יפה לו ראשו וזקנו, טאמער ס'איז סיי די האר פון די קאפ און סיי פון די בארד, לו ולכל משפחתו איז עס א גוטע סימן פאר אים און פאר די גאנצע משפחה. היושב בעריבה קטנה איינער זיצט אין א קליינע שיף, וואס א שיף פארט דאך אויף א ווייטע פלאץ, איז שם טוב יוצא לו, ווייזט עס אז זיין גוטע נאמען גייט גיין ווייט, בעריבה גדולה און אויף א גרויסע שיף, איז לו ולכל משפחתו, והני מילי דמדליה דלויי אז ס'גייט ארויף ס'הייבט זיך אויף. הנפנה בחלום איינער גייט ארויס אין חלום סימן יפה לו שנאמר שטייט אין פסוק מהר צועה להפתח והני מילי דלא קנח האט זיך נישט אפגעווישט אין די חלום און דעמאלטס האט ער געמאכט שמוציג זיין הענט העולה לגג איינער גייט ארויף אויפן דאך בחלום עולה לגדולה ווייזט אז ער גייט ארויפגיין לגדולה ווייל ער גייט ארויף הויך ירד טאמער ער איז אראפגעגאנגען פונעם דאך יורד מגדולתו אביי ורבא אמרי תרוייהו אז ניין כיוון שעלה עלה איינמאל ער איז ארויף איז ער ארויף און דאס אז ער גייט אראפ נאכדעם איז נישט קיין פראבלעם. הקורע בגדיו בחלום, איינער וואס האט צוריסן זיינע בגדים אין זיין חלום, קורעים לו גזר דינו, ווייזט עס אז מ'האט צוריסן זיין גזר דין, העומד ערום בחלום, איינער וואס שטייט נאקעט אין חלום, וואס דאס ווייזט אז דארטן ווי ער איז איז ער אויסגעטון פון די זאך וואס יענע פלאץ געווענליך איז, ממילא בבבל, וואס געווענליך בבל איז האט נישט קיין זכותים, איז עומד בלא חטא. ווייל ער איז אנדערש פון די געווענליכע מענטשן אין בבל, בארץ ישראל וואס געווענליך אין ארץ ישראל איז דא מצוות אז ער שטייט דארטן ערום מיינט ער איז ערום בלא מצוות הנתפס לסרדיוט, איינער וועם מען האט געכאפט די סרדיוט וואס זיי האלטן אים ער זאל נישט אנטלויפן, וואס למעשה קען עס אויך ווערן אויסגעטייטשט ווי א סימן פון א שמירה, ממילא שמירה נעשית לו, נתנוהו בקולר מען האט אים שוין איבערגעגעבן צו קולר וואס געווענליך זיי. פירן אויס די גזר דין, אבער למעשה איז עס נאך א שטערקערע שמירה, ממילא טייטשט מען עס אויס הוסיפו לו שמירה על שמירתו. והני מילי בקולר, אבל חבלא בעלמא, סתם א שטריק, לא מיינט נישט גארנישט, הנכנס לאגם, איינער גייט צו די אגם, דאס איז די וויזע לעבן די וואסער ווי עס איז דא אסאך גרויסע הויעכע גראז, איז בחלום איז נעשה ראש ישיבה, גייט ער ווערן ראש ישיבה, איז רש"י מסביר, וועגן דארט איז דא זייער אסאך גרויסע, קליינע, עס איז צאמגעשטופט, אזוי ווי ביי א ישיבה ווי עס איז דא אלע סארטן מענטשן, און מען זאמלט זיך איין ארום די ראש ישיבה, מה שאין כן ליער וואס איז נישט דא די גראז מיט די קנים'ס נאר דא די הויכע ביימער, איז נעשה ראש לבני כלה איז נישט פאר די ישיבה, אבער פאר די בני כלה די מענטשן פון שטאט קומען אים אויסהערן. רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע חזו חלמא, זיי האבן געהאט געזען א חלום, וואס איז געווען די חלום? רב פפא דעייל לאגמא ער האט געזען אין חלום איז אריין אין די אגמא נעשה ראש ישיבה, רב הונא בריה דרב יהושע דעייל ליער איז אריין אין די וואלד נעשה ראש לבני כלה אזוי ווי אונז האבן יעצט געזען. איכא דאמרי תרוייהו לאגמא עיילי, ביידע זענען אריין געגאנגען די זעלבע סארט פלאץ צו די אגם, אלא רב פפא דתלי טבלא, ער האט געהאט א גלעקל אויף זיך נעשה ראש ישיבה, וואס די גלעקל איז א שטערקערע קול, וואס די ראש ישיבה'ס ווערטער ווערן שטערקער צושפרייט, רב הונא בריה דרב יהושע דלא תלי טבלא, ער איז נאר אריין געגאנגען אין די אגם, איז נעשה ראש לבני כלה. אמר רב אשי, אנא עיילית לאגמא, איך בין אריין געגאנגען צו די אגם, ותלאי טבלא, און נאך אויכעט ונבחי בה נבוחי, און כ'האב אפילו געקלינגען מיט דעם, און ער איז געווארן טאקע ראש ישיבה. תני תנא קמיה דרב נחמן בר יצחק המקיז דם בחלום, איינער וואס איז מקיז דם אין די חלום, וואס דאס איז דאך א גוטע סימן, עונותיו מחולין לו, והתניא פרעגט די גמרא ונוסף סדינא ליה, וואס לכאורה מיינט עס אז ס'איז מסודר ס'בלייבט דארט, ענטפערט די גמרא ניין, מאי סדורין, סדורין לימחל, אז ס'איז מסודר צו ווערן אויסגעמעקט, די זעלבע זאך אזוי ווי אונז האמיר פריער געזען, תני תנא קמיה דרב ששת הרואה נחש בחלום, איינער וואס זעט א שלאנג אין די חלום, פרנסתו מזומנת לו, פארוואס? פונקט ווי א נחש א שלאנג וואס ווי ער גייט האט ער פרנסה. נשכו טאמער די שלאנג האט איהם געביסן, נכפלה לו, איז געדאפלט געווארן זיין פרנסה, הרגו טאמער ער האט געהארגעט די שלאנג, דעמאלטס אבדה פרנסתו, אמר רב ששת ניין, כל שכן שנכפלה פרנסתו. זאגט די גמרא ולא היא, ס'איז נישט אמת, רב ששת הוא דחזא חויא בחלמיה, רב ששת האט געהאט געזעהן א נחש אין זיין חלום וקטליה און ער האט עס געהארגעט, ממילא האט ער געהאט אויסגעדרוקט אזא לשון אז ס'זאל זיין א גוטע פותר חלום, מה שאין כן אין אמת'ן אריין איז עס נישט קיין גוטע סימן. תני תנא קמיה דרבי יוחנן כל מיני משקין יפין לחלום אלע סארט משקאות איז גוט אין די חלום אויב מען טרינקט עס אין די חלום, חוץ מן היין וואס יין ווענדט זיך וויאזוי מען איז עס פותר חלום, די זאך אליינס איז נישט קיין רמז אזוי אדער אזוי, יש שותהו וטוב לו, עס איז דא וואס מען טרינקט עס און עס איז גוט פאר א מענטש, ויש שותהו ורע לו, עס איז דא אסאך מאל א מענטש טרינקט עס און עס איז נישט גוט פאר אים. און ער ברענגט א ראיה פון די פסוקים, יש שותהו וטוב לו, שנאמר ויין ישמח לבב אנוש. ויש שותהו ורע לו, שנאמר תנו שכר לאובד, ויין למרי נפש, זעהט מען אז ס'איז מרומז אויף נישט גוטע מענטשן. אמר ליה רבי יוחנן לתנא, תני תלמיד חכם, אויב א תלמיד חכם איז דער וואס זעהט ווי ער טרינקט אין חלום לעולם טוב לו, שנאמר שטייט אין פסוק לכו לחמו בלחמי ושתו ביין מסכתי און עס גייט ארויף אויף די חכמת התורה, דריקט מען זיך אויס יין אויף אים אז עס איז סימן אז ס'איז א גוטע זאך, גיימיר אונז ארויף צו דף נ"ז עמוד ב. זאגט די גמרא אמר רבי יוחנן האט רבי יוחנן געזאגט השכים גלייך ווען ער שטייט אויף נפל פסוק לתוך פיו און ס'איז אריינגעפאלן א פסוק אין זיין מויל הרי זו נבואה קטנה ס'איז אזוי ווי א קליינע נבואה תנו רבנן מ'האט געלערנט אין א ברייתא שלושה מלכים הן ס'דא דריי סארטן מלכים וואס ווען מ'זעהט זיי אין די חלום ווייזט עס אויף אויף געוויסע זאכן הרואה דוד בחלום איינער וואס זעהט דוד המלך אין זיין חלום יצפה לחסידות דוד המלך איז געווען א חסיד שמרה נפשי כי חסיד אני שלמה, טאמער זעהט ער שלמה המלך יצפה לחכמה, עס איז געווען חכמת שלמה. אחאב, ידאג מן הפורענות, ווייל ער איז געווארן געשטראפט. ג' נביאים הם. הרואה ספר מלכים יצפה לגדולה, ווייל דארטן זעהט מען די אויפשטייג פון די קעניגן ביי די אידן. יחזקאל יצפה לחכמה. ישעיה יצפה לנחמה, וואס דארטן שטייט די נחמת ישראל. ירמיה, ידאג מן הפורענות, וואס דארטן זעהט מען די חורבן בית הבית. שלשה כתובים גדולים הם, ס'דא דריי ספרים אין די כתובים. הרואה ספר תהלים יצפה לחסידות. משלי, פון שלמה המלך, איז יצפה לחכמה, איוב, ידאג מן הפורענות. שלושה כתובים קטנים הם, ס'דא דריי ספרים אין כתובים וואס דאס איז קטנים ס'הייסט ס'איז אביסל קערצער, הרואה שיר השירים בחלום יצפה לחסידות, קהלת, יצפה לחכמה, און קינות, וואס דאס איז די ספר פון איכה, איז ידאג מן הפורענות, הרואה מגילת אסתר אויב איינער זעט מגילת אסתר אין די חלום, נס נעשה לו. זאגט די גמרא ווייטער שלושה חכמים הם ס'דא דריי חכמים וואס טאמער מ'זעהט זיי ווייזט עס אויף עפעס הרואה רבי בחלום יצפה לחכמה רבי אלעזר בן עזריה יצפה לעשירות ווייל ער איז געווען א גרויסע עושר ווי די גמרא זאגט אין מסכת שבת רבי ישמעאל בן אלישע וואס ער איז געווען פון די עשרה הרוגי מלכות ידאג מן הפורענות שלושה תלמידי חכמים הם ס'דא דריי תלמידי חכמים הרואה בן עזאי בחלום יצפה לחסידות בן זומא יצפה לחכמה אחר טאמער מען זעט אחר, ידאג מן הפורענות ווייל ער איז געווארען געשטראפט. זאגט די גמרא נאך א זאך וואס אונז האמיר שוין געהאט געזעהן אנפאנג פון די היינטיגע שיעור, כל מיני חיות יפות לחלום, אלע סארטן חיות איז גוט טאמער מען זעט עס אין חלום, חוץ מן הפיל והקוף והקפוד, חוץ די פיל די עלעפאנט, קוף און די מאלפע א מאנקי, והקפוד איז אויך א אנדערע סארט מאלפע, פרעגט די גמרא והאמר מר, אונז האמיר געהאט געזעהן הרואה פיל בחלום פלא נעשה לו? ענטפערט די גמרא לא קשיא הא דמסרג הא דלא מסרג, אזוי ווי אונז האמיר שוין געהאט געזעהן היינט אז טאמער מען האט א זאטל,

וואס איז נישט קיין גוטע סימן, פרעגט די גמרא והאמר רב, לא איעתרי, איך בין נישט געווארן רייך עד דחזאי ראשי לפתות, ענטפערט די גמרא כי חזא בכנייהו חזא, ער האט עס געזען אין די פלאץ ווי זיי וואקסן, כל מיני צבעונין יפין לחלום אלע סארטן קאלירן, קאלערס, איז גוט אין א חלום, חוץ מן התכלת, חוץ תכלת. איז אינטערעסאנט רש"י זאגט תכלת מיינט ס'איז גרין, און ווען א מענטש ווערט גרין איז עס נישט קיין גוטע סימן ס'ווייזט אויף א קרענק, כל מיני עופות יפין לחלום חוץ מן קריא וקפופא וקורפראי, די דריי סארטן. פייגעלעך איז נישט קיין גוטע סימן. זאגט די גמרא ווייטער הגוף הגוף מעין משיבין מרחיבין סימן. גייט די גמרא אויסרעכענען נאך געוויסע סארטן אזעלכע ליסטס. ג' נכנסין לגוף, דריי זאכן וואס ווען מען עסט עס עס גייט אריין אין די גוף, ואין הגוף נהנה ממנו. גודגדניות, וכפניות ופגי תמרה, די לעצטע צוויי זענען נישט געצייטיגטע פרוכט. שלושה, דריי זאכן, אין נכנסין לגוף, ס'גייט נישט אריין אין די גוף, אבער נאך אלץ והגוף נהנה ממנו.

זאגט די גמרא ווייטער שלושה משיבין דעתו של אדם, דריי זאכן זענען מיישב דעת פון די מענטש און מאכט אים זייער רואיג אלו הן, קול, מען הערט א שיינע שטימע, א שיינע געזאנג, ומראה, מען זעט גאר א שיינע זאך, וריח, מען האט גאר א גוטע שמעק. שלושה מרחיבין דעתו של אדם, ס'ברענגט אריין הרחבת הדעת, אלו הן, דירה נאה, א שיינע דירה, ואישה נאה, א שיינע פרוי, וכלים נאים, און שיינע כלים. חמישה ושישה ועשרה סימן. זאגט די גמרא חמשה אחד משישים, ס'דא פינף זאכן וואס זענען א זעכציגסטל פון עפעס, אלו הן, די פינף זאכן איז אש, פייער, דבש, האניג, שבת, שינה, שלאף, וחלום, און די גמרא גייט אויסרעכענען יעדע פון די פינף פון וואס ס'איז א זעכציגסטל, אש, פייער, איז אחד משישים לגיהנום ס'איז א זעכציגסטל פון גיהנום, דבש, האניג, אחד משישים למן, שבת, איז אחד משישים לעולם הבא, שינה, שלאף, איז אחד משישים למיתה, און חלום איז אחד משישים לנבואה. זאגט די גמרא נאך א ליסטע, ששה דברים, זעקס זאכן, סימן יפה לחולה, איז א גוטע סימן פאר א חולה, אלו הן, עטוש, ווען מען היסט, זיעה, ווען מען שוויצט, שלשול, ווען די מאגן דרייט זיך, און קרי, ווען ס'קומט ארויס שכבת זרע, ושינה, און ווען מען שלאפט, וחלום, און די גמרא איז מסביר, עטוש דכתיב עטישותיו תהל אור, זעט מען ס'ווייזט א ליכטיגקייט, זיעה דכתיב בזעת אפיך תאכל לחם, ווייזט עס אז די קראנקע מענטש וועט אנפאנגען צו קענען עסן נארמאל גייט געזונט ווערן, שלשול דכתיב מהר צועה להפתח האט מען שוין פריער געהאט, ולא ימות לשחת.

ויש אומרים אף דגים קטנים אויך קליינע פישלעך, ולא עוד אלא שדגים קטנים מפרין ומברין כל גופו של אדם, ס'מאכט א מענטש זאל האבן פריה ורביה און ס'מאכט געזונט די גאנצע קערפער. זאגט די גמרא ווייטער עשרה דברים מחזירין את החולה לחליו, ס'ברענגט צוריק די קרענק, וחליו קשה, און ס'ווערט אפילו שווערער די קרענק, אלו הן, האוכל בשר שור, איינער עסט פלייש פון א שור, בשר שמן, פעטע פלייש, בשר צלי,

תנא דבי רבי ישמעאל, למה נקרא שמן קשואים, מפני שהם קשים לגוף, כחרבות, ס'איז מורא'דיג שווער אזוי ווי חרבות, ס'איז זייער שווער פאר די גוף, פרעגט די גמרא איני והכתיב, ויאמר השם לה, שני גוים בבטנך, דרשן איך אל תקרי גוים אלא גיים, ואמר רב יהודה אמר רב אלו אנטונינוס ורבי צוויי גרויסע מענטשן שלא פסק משולחנם לא צנון ולא חזרת נישט קיין רעטעך נישט חזרת ולא קשואין, ולא בימות החמה ולא בימות הגשמים, א גאנץ יאר אפילו ווען ס'איז נישט גרינג צו באקומען, זעהט מען אז קשואין איז א גוטע זאך ווייל ס'איז געווען אויף זייער טיש א גאנץ יאר, ענטפערט די גמרא, לא קשיא הא ברברבי הא בזוטרי, טאמער ס'איז קליין איז עס נישט קיין פראבלעם, און זיי האבן געהאט קליינע. תנו רבנן מת בבית, שלום בבית. גייט מען צוריק אביסל צו די ענין פון חלום, טאמער מ'האט געזען אין די חלום א מת, איז שלום בבית. אכל ושתה בבית, איז סימן יפה לבית, איז א גוטע סימן. נטל כלים מן הבית, אויב די מת האט ארויסגענומען כלים פון די בית, סימן רע לבית, תרגמא רב פפא במסאנא וסנדלא, ס'רעדט זיך פון זעלכע שיך. כל דשקיל שכבא מעלי, יעדע זאך וואס ער נעמט ארויס איז נישט קיין פראבלעם, בר ממסאנא וסנדלא, וואס דאס איז יא א פראבלעם. כל דיהיב שכבא מעלי, יעדע זאך וואס דער טויטער געט איז גוט, בר מעפרא וחרדלא, חוץ פון עפר און חרדל, וואס דאס איז א סימן אז ס'איז א ענין פון קבורה, וואס דאס איז נישט קיין גוטע סימן. איז געשטאנען אין די משנה אנפאנג פרק, מקום שנעקרה ממנו עבודת גילולים, א פלאץ אין ארץ ישראל וואו עס איז נעקר געווארן עבודה זרה, מאכט מען א ברכה, תנו רבנן גייט די גמרא ברענגען א ברייתא וואס איז מאריך אין די ענין, הרואה מרקוליס, איינער וואס זעט מרקוליס. אומר ברוך שנתן ארך אפים לעוברי רצונו, טאמער מען זעט מקום שנעקרה ממנו עבודת כוכבים אומר ברוך שעקר עבודה זרה מארצינו, און מען לייגט צו כשם שנעקרה ממקום זה, כן תעקר מכל מקומות ישראל והשב לב עובדיהם לעבדך. איז אונז האבן געהאט געלערנט אנפאנג פרק, תוספות זאגט אז די ברכה קען מען נאר מאכן אויב עס ווערט נעקר פון אלע עבודה זרות אין ארץ ישראל, איז לכאורה אביסל שווער צו פארשטיין די גמרא דא, וואס הייסט כן תעקר מכל מקומות ישראל טאמער עס איז שוין געווארן נעקר, אבער ס'קען זיין ס'גייט ארויף אויף חוץ לארץ. ובחוץ לארץ, טאמער מען זאגט עס אין חוץ לארץ, אין צריך לומר והשב לב עובדיהם לעבדך, מפני שרובה עבדי כוכבים, אויב אזוי איז נישט שייך צו מאכן אזא ברכה, ווייל די אנדערע מענטשן זענען נישט קיין אידן, רבי שמעון בן אלעזר אומר אף בחוץ לארץ צריך לומר כן מפני שעתידין להתגייר, ווייל די גוים גייען זיך מגייר זיין שנאמר אז דעמאלטס ווען משיח גייט קומען, אהפוך אל עמים שפה ברורה. דרש רב המנונא האט רב המנונא געדרשנט הרואה בבל הרשעה, איינער וואס זעט די בבל צריך לברך חמש ברכות דארף ער מאכן פינף ברכות. ראה בבל, מען זעט די לאנד אומר ברוך שהחריב בבל הרשעה. ראה ביתו של נבוכדנצר, טאמער מען זעט די הויז פון נבוכדנצר אומר ברוך שהחריב ביתו של נבוכדנצר הרשע. ראה גוב של אריות או כבשן האש, די גוב של אריות איז געווען, ווי מען האט אריינגעווארפן דניאל, און די כבשן האש איז געווען ווי מען האט אריינגעווארפן חנניה מישאל ועזריה, אומר ברוך שעשה נסים לאבותינו במקום הזה. ראה מרקוליס, מען זעט די עבודה זרה מרקוליס אומר ברוך שנתן ארך אפים לעוברי רצונו. ראה מקום שנוטלין ממנו עפר, א אינטערעסאנטע זאך, רש"י זאגט איז דא א פלאץ אין בבל וואס א בהמה גייט קיינמאל נישט ארויס פון דארטן, טאמער מ'לייגט נישט ארויף דערויף עפר, און ס'איז א סימן פון שמד, איז אומר ברוך אומר ועושה גוזר ומקיים. דערציילט די גמרא. רבא כי הוה חזי חמרי דשקלי עפרא ווען ער האט געהאט געזעהן די אייזלעך וואס האבן גענומען עפר פון יענע פלאץ, טריף להו ידא על גבייהו, האט ער געקלאפט מיט זיין הענט אויף זיי ואמר און ער האט געזאגט, רהוטו צדיקי למעבד רעותא דמרייכו, לויפטס צדיקים צו טוהן די רצון פון ענקער באשעפער. דערציילט די גמרא נאך א מעשה. מר בריה דרבינא, כי הוה מטי לבבל, ווען מר בריה דרבינא איז אנגעקומען קיין בבל, הוה שקיל עפרא בסודריה ושדי לברא, האט ער גענומען פון די עפר אין זיין טיכל און האט עס ארויסגעווארפן אינדרויסן פון בבל, לקיים מה שנאמר, וטאטאתיה במטאטא השמד, אז איך וועל עס